בעז ה השם יתברך, מסכת תענית, דף ל, מ'הייבט מיר אן דף ל עמוד א', אויבן ביי די צוויי פינטלעך, ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין וכו', האמיר געזען טאקע אין די משנה ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין, זאגט די גמרא אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, לא שנו, די דין אז מען טאר נישט עסן צוויי סארט תבשילין, דאס איז נאר אלא משש שעות ולמעלה, ס'טייטש נאך חצות. אבל משש שעות ולמטה, ערב תשעה באב פאר חצות, מותר, מעג מען עסן צוויי תבשילין, ואמר רב יהודה, נאך א מימרא פון רב יהודה, אז לא שנו, די איסור פון צוויי תבשילין איז אויך נאר נישט געזאגט געווארן אלא בסעודה המפסיק בה, ביים סעודה המפסקת, ס'טייטש די לעצטע סעודה פון טאג ערב תשעה באב, אבל בסעודה שאינו מפסיק בה, ס'טייטש טאמער א מענטש עסט א סעודה און ער גייט נאך עסן שפעטער נאך א סעודה, ס'איז נישט די לעצטע סעודה פון טאג, מותר, דעמאלטס מעג מען יא עסן צוויי תבשילין. זאגט די גמרא, ותרוייהו לקולא, ביידע די דינים איז לקולא, און די גמרא איז גראד מסביר, וצריכא, דאי אשמעינן בסעודה המפסיק בה, טאמער רב יהודה וואלט נאר געזאגט די צווייטע דין, אז די דין פון שני תבשילין איז נאר ביים סעודה המפסקת, הוה אמינא, וואלט איך געזאגט, אפילו משש שעות ולמטה, ס'טייטש אז א מענטש וועט עסן א סעודה המפסקת פאר חצות, טאר ער נישט עסן שני תבשילין, אזוי וואלט איך געזאגט, קא משמע לן, פאר דעם זאגט רב יהודה די ערשטע דין אז ניין משש שעות ולמעלה וואס טייטש די גאנצע דין פון שני תבשילין איז נאר נאך חצות פאר חצות אפילו איינער עסט די לעצטע סעודה פון טאג פאר חצות וועט ער מעגן עסן שני תבשילין ווייל די איסור פון שני תבשילין איז נאר נאך חצות ווייטער ואי אשמעינן משש שעות ולמעלה טאמער רב יהודה וואלט נאר געזאגט די דין הוה אמינא וואלט איך געזאגט אפילו בסעודה שאינו מפסיק בה אז וועלכע סעודה זאל נאר נישט זיין נאך חצות טאר מען נישט עסן שני תבשילין קא משמע לן פאר דעם זאגט רב יהודה אויך די אנדערע דין אז בסעודה המפסיק בה, ס'טייטש ס'דארף זיין צוויי תנאים, סיי ס'דארף זיין נאך חצות, און סיי ס'דארף זיין די סעודה המפסקת, אבער טאמער ס'איז פאר חצות, אדער טאמער ס'איז נישט די סעודה המפסקת אפילו נאך חצות, מעג מען עסן צוויי תבשילין. זאגט אונז די גמרא, תניא כלישנא קמא, תניא כלישנא בתרא, ס'דא א ברייתא וואס דארט איז מען מדייק די ערשטע דין פון רב יהודה, ס'דא א ברייתא וואס דארט איז מען מדייק די צווייטע דין פון רב יהודה, הייבט אן די גמרא תניא כלישנא בתרא, ווי די צווייטע דין פון רב יהודה, זאגט די ברייתא, הסועד ערב תשעה באב, אם עתיד לסעוד סעודה אחרת, איינער וואס עסט א סעודה ערב תשעה באב, אבער ער גייט נאך עסן נאך א סעודה, פשט דאס איז נישט די סעודה המפסקת, מותר לאכול בשר ולשתות יין, קען ער עסן פלייש מיט טרינקען וויין, ואם לאו, טאמער ער גייט נישט עסן נאך א סעודה, נאר דאס איז די סעודה המפסקת דאס איז די לעצטע סעודה פון טאג, אסור לאכול בשר ולשתות יין, טאר ער נישט עסן פלייש און טרינקען וויין, וואס דאס איז ממש פונקט ווי די דין פון רב יהודה, ס'איז אביסל אנדערש ווייל רב יהודה האט גערעדט פון שני תבשילין, די ברייתא רעדט פון פלייש מיט וויין, אבער ביידע די זעלבע נקודה, די אלע איסורים וואס מען האט געזען אין די משנה פון ערב תשעה באב ביי די סעודה, איז נאר איסורים פון די סעודה המפסקת, טאמער דאס איז נישט די סעודה המפסקת, נאר ס'גייט זיין נאך א סעודה, איז די אלע איסורים נישט דא, מען מעג עסן צוויי תבשילין, מען מעג עסן פלייש מען מעג טרינקען וויין. ווייטער זאגט די גמרא תניא כלישנא קמא, א ברייתא וואס דארט איז מען מדייק די ערשטע דין פון רב יהודה, וואס רב יהודה האט געזאגט אז אלעס איז תלוי אין חצות, זאגט די ברייתא אזוי, ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין, לא יאכל בשר ולא ישתה יין, ערב תשעה באב זאל מען נישט עסן נישט צוויי תבשילין, נישט קיין פלייש און נישט קיין וויין. רבי שמעון בן גמליאל אומר, האבן מיר אויך געזען אין די משנה, ישנה, מען זאל משנה זיין, אמר רבי יהודה איז רבי יהודה מסביר, כיצד משנה, ווי אזוי איז מען משנה, איז אזוי, אם היה רגיל לאכול שני תבשילין, יאכל מין אחד, איינער וואס איז צוגעוואוינט צו עסן צוויי תבשילין, זאל עסן מין אחד, אנדערע זענען גורס מין אחר, וואס טייטש טוישן די סארט עסן וואס מען עסט, עסן א אנדערע סארט עסן, ואם היה רגיל לסעוד בעשרה בני אדם, איינער וואס איז נארמאל צוגעוואוינט צו עסן מיט צען מענטשן, דאס איז פאר אים א כבוד, איז יעצט ערב תשעה באב סועד בחמשה, עסט ער מיט פינף, היה רגיל לשתות עשרה כוסות, איינער וואס איז צוגעוואוינט צו טרינקען צען כוסות וויין, שותה חמשה כוסות טרינקט ער פינף, איז במה דברים אמורים, זאגט די ברייתא די אלע דינים וואס מען האט יעצט געזען, אז מען דארף משנה זיין לויט רבי שמעון בן גמליאל, אדער מען טאר אינגאנצן נישט עסן פלייש מיט וויין, ווען איז דאס געזאגט געווארן, משש שעות ולמעלה, דאס אלעס נאך חצות, אבל משש שעות ולמטה פאר חצות, מותר דעמאלטס מעג מען, זעהן מיר, דא אין די ברייתא מדויק, ווי די ערשטע דין פון רב יהודה, אז די אלע איסורים, די אלע פראבלעמען וואס איז דא ביי א סעודה, איז נאר נאך חצות, נישט פאר חצות. זאגט אונז די גמרא ווייטער, תניא אידך, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ערב תשעה באב, לא יאכל אדם שני תבשילין, לא יאכל בשר ולא ישתה יין, דברי ר' מאיר, אזוי זאגט ר' מאיר ווי די תנא קמא פון אונזער משנה, וחכמים אומרים, די חכמים זאגן זיי קריגן זיך און זיי זאגן ישנה, מ'זאל טוישן, וואס טייטש אז מ'האט פריעד געשמועסט, עסן אנדערע סארט מאכלים, און די זעלבע זאך וממעט בבשר ויין, מען זאל ממעט זיין פלייש מיט וויין, נישט אז מען טאר נישט, נאר מען זאל ממעט זיין, כיצד ממעט, וויאזוי איז מען ממעט, זאגט ער, אם היה רגיל לאכול ליטרא בשר, יאכל חצי ליטרא, איינער איז צוגעוואוינט עסן א ליטרא, ס'איז א געוויסע מאס פלייש, עסט מען האלב, היה רגיל לשתות לוג יין, איינער איז צוגעוואוינט טרינקען א לוג וויין, ישתה חצי לוג יין, זאל ער טרינקען האלב, ואם אינו רגיל כל עיקר, איינער וואס איז נישט צוגעוואוינט א גאנץ וואך, א גאנץ יאהר, צו עסן פלייש מיט וויין, אסור, ער טאר טאקע נישט עסן נישט קיין פלייש נישט קיין וויין, ווייל ממעט זיין קען נאר איינער וואס עסט נארמאל וואס טרינקט נארמאל איינער וואס עסט קיינמאל נישט און טרינקט קיינמאל נישט קען דאך נישט ממעט זיין רבי שמעון גמליאל אומר רבי שמעון גמליאל זאגט אם היה רגיל לאכול צנון או מליח אחר סעודתו הרשות בידו דא ליגט דא צוויי דינים ס'טייטש איינער וואס איז צוגעוואוינט צו עסן צנון צנון דאס איז רעטעך מליח מיינט מען נעמט פיש און פלייש און מען ווייקט עס איין אין זאלץ דריי טאג זאגט רבי שמעון גמליאל איינער וואס איז צוגעוואוינט דאס צו עסן נאכן סעודה יעדן טאג מעג אויך ערב תשעה באב דאס עסן וואס דא ליגט צוויי חידושים איין חידוש איז אז אפילו עס איז אזא סארט קינוח, אזא דעזערט וואס מען עסט נאך א סעודה, מעג מען נאך אלץ. די צווייטע חידוש איז, ווי מען וועט באלד זען, אז פלייש, דער גאנצער איסור צו עסן פלייש, לויט ר' מאיר טאר מען אינגאנצן נישט עסן, לויט די חכמים דארף מען ממעט זיין, דאס איז נאר געהעריגע פלייש, אבער פלייש וואס איז אלט דרייע טאג וואס מען האט געווייקט אין זאלץ ווי מען וועט באלד זען, דאס מעג מען עסן אפילו אסאך אויכעט. זאגט די גמרא, תניא אידך, מיר האבן געלערנט אין א אנדערע ברייתא, כל שהוא משום תשעה באב, ס'טייטש יעדע סעודה וואס מען עסט אלץ תשעה באב, וואס דאס איז די סעודת המפסקת, אסור לאכול בשר ואסור לשתות יין, טאר מען דארט נישט עסן נישט קיין פלייש נישט טרינקען קיין וויין, ואסור לרחוץ, די זעלבע זאך מען טאר זיך נישט וואשן, פון די סעודת המפסקת און ווייטער טאר מען זיך נישט וואשן, כל שאינו משום תשעה באב, טאמער דאס איז נישט די סעודת המפסקת, נאר מען גייט נאך נאך דעם עסן נאך א סעודה, ס'טייטש די שפעטערדיגע סעודה גייט זיין די סעודת המפסקת, איז ביי די סעודה, מותר לאכול בשר ולשתות יין מעג מען עסן פלייש, טרינקען וויין, ואסור לרחוץ, אבער זיך וואשן טאר מען נישט, אנדערע זענען גורס מותר לרחוץ, ר' ישמעאל בר' יוסי אומר משום אביו, קריגט ער זיך אויף די תנא קמא און ער זאגט כל שעה שמותר לאכול בשר, רש"י איז נישט גורס דא בשר, נאר כל שעה שמותר לאכול, ווי לאנג מען קען עסן, וואס דאס איז ביז צום שקיעה, מותר לרחוץ, מעג מען זיך וואשן און ס'טייטש גאנץ ערב תשעה באב מעג מען זיך וואשן. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האב געלערנט א ברייתא, כל מצוות הנוהגות באבל, אלע איסורים וואס איז דא ביי א אבל, נוהגות בתשעה באב, איז אויך דא תשעה באב, אסור באכילה ובשתיה, די ערשטע זאך איז, מען טאר נישט עסן מען טאר נישט טרינקען, יעצט בעצם אוודאי א אבל מעג עסן און טרינקען, נאר וואס די נקודה פון די ברייתא איז אז די אלע איסורים פון א אבל איז אויך דא תשעה באב, און באזונדער איז דא נאך איסורים פון תשעה באב וואס דאס האט נישט קיין שייכות צו אבל, און די ברייתא רעכנט אלעס אויס, און מילא מען טאר נישט עסן מען טאר נישט טרינקען, ובסיכה מען טאר זיך נישט שמירן ובנעילת הסנדל אנטון שיך ובתשמיש המיטה, ואסור לקרות בתורה בנביאים ובכתובים מען טאר נישט לערנען תנך, ולשנות, במשנה, בתלמוד, במדרש, בהלכות, באגדות, לערנען תורה טאר מען נישט, אזוי ווי מ'וועט באלד זעהן ס'שטייט פקודי השם ישרים משמחי לב, ס'איז משמח א מענטש, און במילא טאר מען נישט לערנען, אבל קורא הוא במקום שאינו רגיל לקרות, ושונה במקום שאינו רגיל לשנות, מען מעג אבער לערנען אין א פלאץ ווי מען איז נישט צוגעוואוינט, מען מעג לערנען תנך אין א פלאץ ווי מען איז נישט צוגעוואוינט, משניות און גמרא מעג מען לערנען מסכתות וואס מען איז נישט צוגעוואוינט וואס מען ליגט נישט אין דער סוגיא, פארוואס? ווייל ווי רש"י איז מסביר, די שיטה אין די ברייתא האלט אז טאמער מען לערנט א צווייטע סוגיא איז עס א צער פאר א מענטש, און במילא מעג מען. אזוי אויך וקורא בקינות מען מעג לערנען איכה באיוב ובדברים הרעים שבירמי' איוב און ירמי' ותינוקות של בית רבן בטלים טארן נישט לערנען משום שנאמר פקודי השם ישרים משמחי לב רבי יהודה אומר רבי יהודה קריגט זיך אויף די תנא קמא און ער זאגט אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות מען טאר נישט לערנען אפילו זאכן וואס מען איז נישט צוגעוואוינט צו לערנען וואס מען האלט נישט אינמיטן די סוגיא, אבל קורא הוא באיוב בקינות ובדברים הרעים שבירמי' דאס מעג מען יא, ותינוקות של בית רבן בטלים בו משום שנאמר, פקודי השם ישרים משמחי לב אזוי ווי מען האט פריערט געזען. זאגט די גמרא ווייטער, מען האט געזען אין משנה לא יאכל בשר ולא ישתה יין, זאגט די גמרא תנא, מען האט געלערנט אין א ברייתא, אבל אוכל הוא בשר מליח אזוי ווי מען האט פריערט אויסגערעדט, פלייש וואס איז איינגעווייקט אין זאלץ פאר דריי טאג מעג מען עסן, ושותה יין מגיתו, די זעלבע זאך נייע וויין וואס קאכט נאך וואס באבלט נאך מעג מען טרינקען, פארוואס? ווייל דאס איז נישט קיין תענוג, דאס איז מזיק, מילא מעג מען דאס עסן און טרינקען ביים סעודת המפסקת. זאגט די גמרא, בשר מליח עד כמה, וואס מיינט געזאלצענע פלייש? אמר רב חיננא בר כהנא משמיה דשמואל, כל זמן שהוא כשלמים, אזוי ווי א קרבן שלמים, וואס רש"י ברענגט דא צוויי ענינים וואס מ'זעט ביי שלמים, קודם כל, א שלמים איז נאכל לשני ימים ולילה אחד, און במילא, פלייש הייסט נאר פלייש לשני ימים ולילה אחד. חוץ פון דעם שטייט אויך אין פסוק ביים שלמים, ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, זעהן מיר די דריטע טאג, הייסט נאך פלייש פלייש, אבער נאך די דריטע טאג האט עס מער נישט קיין דין פון קיין פלייש, ווייל די טעם ווערט פגום, און במילא מעג מען דאס עסן ערב תשעה באב, יעצט די נקודה אז ס'איז געזאלצן איז א חידוש לקולא, וואס טייטש מ'וואלט אפשר געמיינט אז ס'איז געזאלצן, די זאלץ האלט די טעם אין דעם האט עס נאך אלץ א דין פון פלייש, און דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי, ווילאנג ס'איז אריבער דריי טאג, האט עס מער נישט קיין דין פון געהעריגע פלייש, און ממילא מעג מען דאס עסן ביים סעודת המפסקת. יעצט, דרך אגב, מען וועט אויסרעדן דא וואס מען רעדט אויס כסדר ווען מען רעדט פון די זאכן, קיינער זאל זיך נישט פסק'ענען להלכה פון קיין גמרא, ס'איז דא א שולחן ערוך, ס'איז דא א משנה ברורה, ס'איז דא פוסקי זמנינו, אפילו תוס' אליין צייכנט צו אז שוין בזמן התוספות איז דאס שוין נישט געווען אזוי ווייל די דרך איז שוין יא געווען דעמאלטס צו עסן געזאלצענע פלייש, האט מען שוין אויך נישט געטארט, און ממילא די אלע זאכן וואס מען זעהט דא בעניני תשעה באב איז גארנישט להלכה. זאגט די גמרא ווייטער, ויין מגיתו עד כמה, מען האט געזען זיסע וויין מעג מען, וואס מיינט זיסע וויין יין מגיתו, כל זמן שהוא תוסס, ווילאנג ס'טאנצט ווילאנג ס'באבלט, זאגט די גמרא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, יין תוסס אין בה משום גילי, ס'דא א איסור צו טרינקען א משקה וואס איז מגילה, ס'דא א חשש אז א שלאנג האט געטרינקען פון דעם, און אריינגעלייגט אין דעם גיפט, סם, וואס דאס איז א סכנה מילא טאר מען נישט טרינקען א משקה מגילה, אבער יין תוסס איז נישטא די פראבלעם, ווייל וויין וואס שפרינגט וואס טאנצט, האט די שלאנג מורא פון דעם, ממילא ס'איז זיכער א שלאנג האט נישט געטרינקען פון דעם, וכמה תסיסתו, ווי לאנג טאנצט די וויין, ווי לאנג שפרינגט די וויין, שלושה ימים דריי טעג. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון רב, כך היה מנהגו של רבי יהודה ברבי אילעאי, אזוי פלעג זיך רבי יהודה ברבי אילעאי פירן, ערב תשעה באב, מביאין לו פת חריבה במלח, האט מען אים געברענגט אויסגעטריקענטע ברויט מיט זאלץ, ויושב בין תנור לכיריים, און ער האט זיך געזעצט צווישן די תנור און די כיריים, דאס איז זייער א מיאוסע, די געמיינסטע פלאץ אין שטוב, ואוכל, און דארט פלעג ער דאס עסן ושותה עליה קיתון של מים, ער האט געטרינקען מיט דעם וואסער, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו, און זיין פנים, זיין גאנץ הלוך ילך איז געווען אזוי ווי מתו מוטל לפניו, ער איז געווען שטארק פארדאגה'ט. זאגט די גמרא תנן התם, מיר האבן געלערנט אין א משנה אין פסחים, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושין, א פלאץ ווי דער מנהג דארט איז צו ארבעטן תשעה באב מעג מען ארבעטן, מקום שנהגו שלא לעשות, אין עושין, א פלאץ ווי די מנהג איז נישט צו ארבעטן טאר מען נישט ארבעטן, ובכל מקום, תלמידי חכמים בטלים, אבער דאס איז איבעראל, תלמידי חכמים ארבעטן נישט אפילו א פלאץ וואס די מנהג איז דארט יא צו ארבעטן. רבי שמעון גמליאל אומר, לייגט רבי שמעון גמליאל צו, אז לעולם יעשה כל אדם עצמו כתלמיד חכם, ביי די זאך זאל זיך יעדער מאכן ווי א תלמיד חכם, קיינער זאל נישט ארבעטן. תניא נמי הכי, מען האט אויך געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון גמליאל אומר, לעולם יעשה אדם עצמו כתלמיד חכם, כדי שיתענה, זיך צו פייניגן, קיינער זאל נישט ארבעטן, תניא אידך, מיר האבן געלערנט אין א אנדערע ברייתא, רבי שמעון גמליאל אומר, כל האוכל ושותה בתשעה באב, איינער וואס עסט און טרינקט תשעה באב, איז כאילו אוכל ושותה ביום הכיפורים, איז כאילו ער עסט און טרינקט יום כיפור אליין, רבי עקיבא אומר, א מאמר פון רבי עקיבא, כל העושה מלאכה בתשעה באב, איינער וואס ארבעט תשעה באב, אינו רואה סימן ברכה לעולם, ווי רש"י זאגט, ער זעט נישט קיין סימן ברכה פון די מלאכה, ס'טייטש דער געלט וואס ער פארדינט איז גארנישט ווערט, ער וועט נישט זען קיין סימן ברכה פון דעם, וחכמים אומרים, און חכמים האבן געזאגט, כל העושה מלאכה בתשעה באב, ואינו מתאבל על ירושלים, איינער וואס ארבעט תשעה באב, און אזוי איז ער מסיח דעת, איז זיך נישט מתאבל אויף ירושלים, אינו רואה בשמחתה, ער וועט נישט זוכה זיין צו זען בשמחת ירושלים, ווען ירושלים וועט אויפגעבויט ווערן, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, שמחו את ירושלים, וגילו בה, כל אוהביה, שישו אתה משוש, כל המתאבלים עליה, ווער פרייט זיך מיט ירושלים כל המתאבלים עליה, דער וואס האט זיך מתאבל געווען אויף ירושלים, מכאן אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה, נאר אזא איינער וואס האט געקלאגט אויף ירושלים וואס האט זיך מתאבל געווען אויף ירושלים, אזא איינער איז זוכה צו זען ווי ירושלים עט געבויט ווערן, תניא אידך, מיר האבן געלערנט אין א אנדערע ברייתא, כל האוכל בשר ושותה יין בתשעה באב, ווי רש"י איז מסביר דא רעדט מען פון סעודת המפסקת, איינער וואס עסט פלייש און טרינקט וויין ביי סעודת המפסקת, עליו הכתוב ואומר, אויף אים זאגט דער פסוק, ותהי עוונותם על עצמותם, אז זייער עבירות זענען אריינגעקריצט אין זייער ביינער, ווי טייל ראשונים זאגן זאל נישט אויפשטיין לתחיית המתים. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה רבי יהודה מחייב בכפיית המיטה, ולא הודו לו חכמים, רבי יהודה האט מחייב געווען איבערצוקערן די בעט שלאפן אויף דער ערד, און חכמים האבן נישט מודה געווען דערצו. זאגט די גמרא תניא מיר האבן געלערנט א ברייתא, אמרו לו לרבי יהודה, די חכמים האבן געזאגט צו רבי יהודה, לדבריך, לויט דיר, אז מ'דארף שלאפן אויף די ערד, עוברות און מניקות, מה תהא עליהן? וואס וועט זיין מיט א פרוי מעוברת, א מינקת קען דאך שלאפן אויף די ערד? אמר להם, האט רבי יהודה געענטפערט, אף אני לא אמרתי, אלא ביכול, כ'האב אויך נאר גערעדט איינער וואס קען נישט א מעוברת און א מינקת, זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מ'האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, אז מודה רבי יהודה לחכמים, בשאינו יכול, ומודים חכמים לרבי יהודה ביכול, רבי יהודה איז מודה צו די חכמים אז איינער וואס קען נישט שלאפן אויף די ערד דארף נישט, און די חכמים זענען מודה צו רבי יהודה אז איינער וואס קען יא שלאפן אויף די ערד דארף יא, זאגט די גמרא מאי בינייהו, קומט אויס ביידע זאגן די זעלבע זאך, זאגט די גמרא ניין, איכא בינייהו שאר מיטות, ס'טייטש אלע אנדערע בעטן פון שטוב צו מ'דארף איבערקערן צו נישט, כדתניא, אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא רעדט נישט פון תשעה באב, די ברייתא רעדט פון א אבל, זאגט דארט די ברייתא כשאמרו לכפות המיטה די דין אז מ'דארף איבערקערן א בעט שלאפן אויף די ערד, לא מיטתו בלבד הוא כופה, אלא כל המיטות כולן הוא כופה, איז נישט נאר די בעט פון די אבל אליין, נאר אלע בעטן פון שטוב דארף מען איבערקערן, און באזונדער שלאפט טאקע די אבל אויף די ערד, און במילא דא עט עס אויך זיין נפקא מינה. לויט רבי יהודה איז נישט נאר די בעט פון די מענטש דארף מען איבערקערן, נאר אלע בעטן פון שטוב דארף מען אויך איבערקערן. לויט די חכמים איז נישט אזוי, נאר די מענטש אליין קערט איבער זיין בעט און שלאפט אויף די ערד. אבער אוואדע, צי א מענטש דארף שלאפן אויף די ערד צו נישט, איז ביידע זענען מודה אז איינער וואס קען דארף שלאפן אויף די ערד און איינער וואס קען נישט אזוי ווי א מעוברת און א מינקת דארף נישט. אמר רבא, זאגט רבא, הלכתא כתנא דידן, ולא הודו לו חכמים כל עיקר, ס'טייטש די הלכה איז ווי אונזער משנה, ביי אונזער משנה האט מען געזען אז רבי יהודה איז מחייב בכפיית המיטה, ולא הודו לו חכמים, ס'איז נישט געשטאנען אזוי ווי ס'געשטאנען אין די ברייתא אזא פארעווע לשון אז מודים חכמים לרבי יהודה ביכול, ניין, חכמים האבן אינגאנצן נישט מודה געווען, ס'טייטש חכמים האלטן אז מ'דארף אינגאנצן נישט שלאפן אויף די ערד אפילו איינער וואס קען.